א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תשא, און ס'איז אויכעט פרשת פרה. ברוך השם דער הייליגער יום טוב פון פורים איז שוין דורך געגאנגען. יעצט, קודם האב איך ענק געוואלט זאגן וויאזוי אלעס דרייט זיך. דער עולם מיינט אז דער אייבישטער דארף האבן אן אטאם באמבע וואס מען זאל אים פאלגן. נע. קוק וואס ער האט געטון. ער האט גענומען עפעס אזא דיזיז וואס גייט ארום. און וואס איז געווען דער סוף פון די גאנצע דיזיז? דער סוף איז געווען אז יעדער איז זיך אוועקגעפארן פון די שטאט. דער עולם האט נישט געקענט דא בלייבן.

הייליגע שטאט ווי וויליאמסבורג, שטאט ס'זאל האבן אן ערנסטן פנים, איינער זאל דעם אנדערן אנווינטשן, איינער זאל אהער, איינער אהין, מען לייגט ארויס פלאקאטן, מען באגראבט איינער דעם צווייטן מיט אלעם, דאך אזוי מין עקלדיג, און זיי זיצן אויף די באסעס בחורים, און מען טוט דארט אפ כל דבר אסור, איך האב אליינס געהאט מיט אפאר בחורים נאכדעם וואס איז געווען פורים, האבן זיי מיך אפגעקאלט אז יענער האט געטון כל דבר אסור און איך בין געגאנגען דאס מברר זיין, האט יענער געזאגט ס'קען זיין ס'איז אמת, איך גיי עס נישט דינייען, איך בין נישט געווען ביי. מיר, איך בין געווען שיכור. טא וואס ווילט איר פון מיר? איך האב אפגעקאלט ראשי ישיבות, איך האב דאך געקאלט יעדן, יעדער האט געלאכט, יא, נחום ראזענבערג האט א פאל ווי דער גראבער חזיר דער בעלזער האט געפרעגט. איך האב א פאל, איך האב א גוטן פאל, מען קען זיין זיכער. און ברוך השם ס'איז נישט געווען די גרויסע זנות מער, ווייל ס'איז נישט געווען מער די בחורים, ס'איז נישט געווען די שיכורים, מענטשן האבן אבאכט געגעבן, מענטשן האבן נישט אריינגעלאזט יעדן אין שטוב, אזוי וואלט אייביג געדארפט זיין, טאר נישט קיינעם אריינלאזן אין שטוב, דו ווייסט וועם דו לאזט אריין? אז ער פאלט צו מיט כח צו א קינד דיינס, איז דאך אויף צרות, דו ביסט נישט שטערקער פון א שיכור, סא למעשה ברוך השם עס האט זיך געשטעלט אויפן פלאץ אביסל, מ'דארף זען ס'זאל אנהאלטן ווייטער, נישט אז דער אייבערשטער זאל מוזן אונז שטראפן מיט אזא שעדליכע קראנקהייט, יעצט אין עירפארט האב איך געזען קומען אן אסאך מענטשן, איך הער זאגן אז מ'פארט דיירעקט פלייט ביז ארץ ישראל, מ'שטעלט זיך נישט אפ, דעמאלטס דארף מען נישט גיין אין קווארענטין, מ'דארף דאס אלעס מברר זיין, אבער דאס זאלט איר זיין זיכער, דאס האב איך מברר געווען, קיין אינשורענס איז נישט דא אויף דעם, זאלסט אריינפאלן חלילה אין א. שפיטאל צו קאסטן פופציג צו הונדערט טויזענט דאלער, יו פעי איט פראם יור פאקעט, ווי נישט לאזט מען דיך נישט ארויס. סאו ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם דאס. איך האב געזען חבד איז אנגעקומען מיט א גאנצע באס מיט צוואנציג דרייסיג מענטשן, איך האב מיך געוואונדערט וויאזוי זיי האבן נישט קיין מורא, דערווייל איך האב עס געזען, פארנט איז געווען אפאר מיידלעך וואס זיי האבן געליעד די גאנצע גרופע. גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא דף סמך עמוד בית זאגט די גמרא אזוי, תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט כלבים בוכים אז הינט וויינען איז מלאך המוות בעיר ווייל זיי זעען כלבים משחקים אז הינט שפילן זיך זיי פרייען זיך דעמאלטס איז אליהו הנביא בעיר די גמרא והני מילי דלית בהו נקבה ס'נישט דא דארט א נקבה ווייל טאמער איז דא א נקבה לאכן זיי פאר די נקבה די זעלבע אויך דא די אלע לבאוויטשער בחורים ס'איז געווען דריי נקבות פאראויס און יעדער האט געלאכט צו זיי. ס'איז אזא פיין חסידות, הלוואי ווען אונז אלע קענמער דזשוינען אזא חסידות, נאך זאג איך סארקעסטיקלי, מ'דארף נאר הערן חוט השתכות, און חוץ פון דעם פארלאנגט מען נישט צופיל פון דיר, זאל מקרב זיין יענעם, דו מילא דו ביסט וואס דו ביסט, זאל מקרב זיין יענעם, עניוועי, טו נישט גוט, כ'האב ענק שוין געזאגט, געווען א רב, ס'איז געקומען וויזיטן דעם לובאביטשער רבי'ן נאך רבי יוסף יצחק, און ער האט אים געזאגט, כ'האב געזען אין די שטוב, אין די קיך, איז דא א גויטע, און מען דארף האבן השגחה אויף איר זי קען טרייפען מאכן די כלים, האט ער געזאגט ס'איז ניט קיין גויטע ס'איז מיין טאכטער, רבי יוסף יצחק האט געזאגט נישט געווען קיין צניעות נישט געווען די אלע זאכן, ממילא מען האט עס נישט געלערנט אינדערהיים ווייל מען האט מורא געהאט פאר די גויים, ווייל די גויים האבן נישט צוגעלאזט אידן זאלן גיין צניעות'דיג ס'איז נישט אמת זיי האבן יא גראדע צוגעלאזט נאר אזוי האט מען איינגערעדט, ממילא איז שוין געבליבן אזוי אז דאס איז א בכיה לדורות, מען האט געלערנט תוכה'ס מיט יחוד אלקים מיט הווי אדנע ק. מראקמע האט אבער נישט געלערנט יסודות פון צניעות, גייען אלע אזוי האלב נאקעט האלב אויסגעשניט, עניוועי דאס אויך דא טויג נישט, איז יעצט למעשה איז זייער א שיינער יום טוב אבער ברוך השם עס איז געווען זייער צניעות'דיג, יעצט דער עולם פלעגט פארן אויף קראון הייטס, היי-יאר האט מען שוין נישט געפארן אזוי, ווייל אין קראון הייטס איז געווען סיי חנוכה סיי פורים סיי פסח, זיי מאכן אזאלעכע ווייסט דאך תערובות אנשים ונשים, און דאס איז זייער נישט גוט, נישט גוט פאר די בחורים, ס'נישט גוט פאר די מיידלעך, ס'נישט גוט פאר קיינעם. און דארט פלעגט זיין א הענגאוט, איז במילא אפשר האט מען זיך אויסגעלערנט צו זיין מער צניעות'דיג, דער אייבערשטער פארלאנגט דאך דאס, יעצט איך בין געווען שבת זכור בין איך געווען אין בארא פארק, וואס איז געווען איז שבת טאקע פרשת זכור אבער מיין טאכטער האט געהאט א מיידל נישט קיין זכור א מיידל, בין איך געווען אין באבוב איך בין געווען דארט קבלת שבת איך בין געווען דארטן ביים טיש, שבת ביים דאווענען בין איך דורך געוואקט די שול האב איך געדארפט ארויסגיין, געווען עפעס א טיש געווען פינף אינגעלייט און אלע

שרון ווייסט נישט פון ווי די פלייש קומט, אז עס האט א הכשר מעגסט עס קויפן. די רבנים פירן די גאנצע מאנאפאל פון אלעם. זיי האבן דעמאלטס געפירט א מאנאפאל אקעגן אייך. אונז האבן נישט געוואוסט אז מיר גייען אויסהערן מחליט זיין, זיך מיישב געווען אז אונז גיימער נישט אויסהערן און פאלגן די רבנים. עט די ענד אוו די דעי איז געווען אפאר וואס האבן שטילערהייט אייך יא אויסגעהערט. אונז האבן אנגעהויבן צו זאגן וועיט א מינוט, די גיי רעדט איר רעדט צו די זאך הונדערט פראצענט, איר זענט האנדערט פערסענט אן די, ווי מ'זאגט, אין ליין. עק. איינער דא און א צווייטער. היינט איז כמעט נישט דא וואס הערט אייך נישט אויס. די אלע וואס האבן קינדער ווייסן מ'דארף וואטשן די קינדער. מ'האמער אויסגעהערט אלעס וואס איר האט דא געזאגט אפילו אויפן פריעריגן באבובער רב און זעמער נישט ברוגז געווען ווייל אונז ווייס מיר אלעס איז אמת געווען. מ'האט נישט ארויסגעווארפן א חזיר דעמאלטס פאר נאו מאני. אבער די רב האט געהאלטן אז מ'דארף זיי מקרב זיין. כ'האב זיי דערציילט איך געדענק איך בין געווען א יונגל אין חדר און איך בין אהיים געקומען ס'איז געווען א רבי וואס מ'האט אים אריינגענומען. כ'מיין געווען פון אויבערלאנד האט ער געטייטשט ויהי יום מות שמח.

אהרן האט קראמטירט, קראמטירן. דער רבי האט א שמייכל געטאן, ער האט שוין געכאפט וואס דא גייט פאר. זאגט ער אזוי, זאגט ער פאר מיין טאטן, ר' משה הערש, דיין זון וועט נאך אמאל וויסן וואס איז טייטש וימת שם אהרן. און די מלמד וואס איך האב אריינגעשטעלט איז א מלמד פון, איך געדענק נישט וויפיל ס'איז געווען, עפעס דרײַצן קינדער צו וויפיל, און אז איך וועל אים נישט אריינשטעלן, איך וועל נישט געבן א חינוך פאר אים און פאר זיינע קינדער, און איך וועל אים נישט געבן א פרנסה, וועלן זיין אלע דרײַצן קינדער ארויסגיין לתרבות רעה. איך קען מיר דאס נישט ערלויבן. איז האב איך געהערט א הייליג ווארט פונעם רעדנער, ר' מאיר גאגעלע זאל נישט ארויסגיין לתרבות רעה. און וואס האט ער זיך דעמאלט מוותר געווען? אז נחום ראזנבערג ווייסט נישט קיין חילוק צווישן קראמטירן צו קראפירן. עה, דאס וועט ער זיך נאך אויסלערנען. אבער אז מען טאטשט א קינד, דאס איז נישט די זעלבע. דו קענסט נישט זאגן אז דאס איז די זעלבע. האסט געטאטשט א קינד, יו קילד הים, און זיין גאנצע פיוטשער פאר די רעסט אוו היז לייף. און וועגן דעם טאר מען עס נישט צולאזן. מען קען נישט רחמנות האבן ווייל אז טאמער מ'וועט אים ארויסשטעלן וועט אזוי און אזוי זיין, ס'איז פאר. פאלן איז פארלוירן דעטס איט ער מוז ארויס גיין עניוועי איז די אינגעלייט האבן אויסגעהערט און זיי האבן געזאגט אונז זעהן מיר דו רעדסט דברי חפץ און דו רעדסט צו די זאך און איינער האט זיך אנגערופן דו ביסט אזא מין תלמיד חכם איך מיין אז דו קענסט כל התורה כולו אויסעווענדיג דו ווארפסט איבעראל דו זאגסט איבעראל זאג איך דאס איז יעצט נישט וויכטיג יעצט איז וויכטיג אז דו לערנסט דיינע קינדער זאגט ער זייט איך הער דיך אויס קוק זעהסט דא שטייען אלע קינדער לעבן אונז אונז לאזן מיר זיי נישט גיין אין טוילעט אליין אונז כאפן מיר די מעסעדזש אונז האמיר געליטן פון די שקצים קיינער נישט געווען אימיון פון דעם. עניוועי, האב איך א גרויסע הנאה געהאט אז ס'איז דא א שינוי לטובה ברוך השם, א שינוי לטובה, ס'איז זייער גוט, עניוועי, שבת איז ברוך השם דורך שיין, קיינער האט מיר נישט אפגעשריגן, געשטאנען דארטן יעדער צוגעקומען געגעבן מזל טוב אזוי ווי פאר יעדן, קיינער נישט געמאכט קיין אויסנאם מער, ס'האט נאר געדויערט אפאר יאר ביז דער עולם האט געכאפט וואס איך וויל, האב איך שוין געזאגט, ער האט ערשט יעצט געכאפט וואס רבי עקיבא אייגער'ן שטערט, ער האט עס געכאפט ערשט יעצט וואס מיך האט געשטערט די גאנצע צייט, עניוועי, ס'איז געווען זייער

צו איך וויל קומען צו די לוויה זאג איך קען נישט קומען ווייל איך האב א שמחה אין בארא פארק און כ'מוז פארן אויף בארא פארק איז די סאטמארע שקצים ס'איז אזאלעכע אפגעפליקטע רשעים זיי גייען און זיי שטעלן אריין שטעל דיר פאר אז זיי האבן אריין געשטעלט זיי האבן אריין געשטעלט אז ס'איז נישט אמת ווייל איך האב געזאגט אויף איינעם אז ער הייסט אזוי ער קען זיין זיין ברודער זיין ס'נישט קיין חילוק ער הייסט אזוי די די נאמען וואס כ'האב געזאגט איז געווען ריכטיג הייבן זיי אן גראד מיט זייערע מעשות איך וויל אייך זאגן ווי סאטמארער רב האט מגדל געווען אזאלעכע בהמות קען איך מיר נישט פארשטעלן פון ווי ער האט זיי געברענגט. די לוויה איז געווען. חסד של אמת וועט ענק מאמת זיין אז ס'איז געווען א לוויה פרייטאג. דער נאמען איז ריכטיג, ס'שטייט אין די צייטונג, ס'שטייט שוין אין אלע בלאגס, ס'שטייט איבעראל. סאו וואס איז יעצט געשען אז ווייל איך האב עס געזאגט הייבט מען אן? ס'איז נישט ער, לאמיר זאגן איך האב געזאגט אז ער הייסט אזוי און דערווייל הייסט ער א צווייט נאמען, די צווייטע נאמען איז ריכטיג נאר די ערשטע נאמען, זאגט יענער ניין ער קען אים, ס'איז א ברודער, ס'איז נישט ער, ס'איז יא ער, ווייסטו וואס, ס'איז א ברודער. זאלעכע בהמות, דער יונגעל האט זיך אווער דראגט, ס'איז דא איינער וואס האט עס גענומען ערנסט אז א יונגעל האט זיך אווער דראגט און מען דארף זעהן עפעס צו טוהן אין די לאוזי קאמיוניטי וואס זיי נעמען מיליאנס אויף דאלערס אז זיי טוען פריווענטן דראג אביוז, איך האב שוין אויסגעזאגט די גאווערמענט זיי ווייסן די עף בי איי ווייסט קלאר אז דא איז נישטא קיינער וואס ער טוט קעגן דראג אביוז סאיז דא אפשר אפאר ארגענעזעישענס דא און דארטן אבער אפיציעל אין ישיבות און איבעראל טוט קיינער גארנישט און זיי האבן עס שוין מברר געווען זיי האבן מיר געזאגט יא יו אר רייט ווארט שוין צו א שיינעם טאג גייט מען צושפארן די אלע פראגרעמס עטס זענטס אזאלכע רשעים און גנבים וואס איז שולדיג דעס יונגל אז עטס האטס געוואלט האבן מער געלט אין די טאש. און דאס מאכט נישט די ראשי ישיבות, דאס מאכן אפאר שקצים אזעלכע משה דוד נידריגמאן'ס, און ביז יעצט איז געווען דער, וויאזוי האט ער געהייסן דארטן, היינט הייסט ער אייכנשטיין, דעמאלטס האט ער געהייסן דוב הייקינד. איך וויל בעטן דעם עולם, ס'איז דא זאכן וואס מ'טאר נישט אנרירן, הקדש געלט וואס מ'געבט פאר קינדער וואס זענען אין דראגס צו קראנקע צו די זאכן טאר מען נישט אנרירן. ס'איז אנבעליוועבל וואס עטץ טוטס, עטץ זענטס רשעים רשעי הדור. האבן זיי שוין אנגעהויבן אויף די בלאגס אהין און צוריק צו יא אמת צו נישט און נישט אמת צו יא אמת. וויל איך עפעס זאגן. דער פריעריגער סערעדער רב איז געווען זייער א קלוגער איד. דער סאטמאר רב האט אים גערופן מיין חכם. און זייער ליב געהאט. קומט ער אמאל אהער צום סאטמאר רב, פון דברי יואל, און ער זאגט איך קום יעצט פון דוד המלך. א צייט האט מען געזאגט א ניין ער ליגט נישט דארט ער ליגט אין די אלטע שטאט ווייס איך דא גאנצע זאכן צו קבר הנביאים ווי דאס איז. קיצור, דער סערעדער האט דאך געזען ווי ער קאכט זיך, ס'איז די גאנצע שיטה קדושה ווענדט זיך אין דעם, געבט ער אים א זאג הערט סאטמאר רב, איך ווייס נישט צו ער ליגט דארט, צו פינף מעטער אהין צו ער צו ער ליגט אין קבר הנביאים צו ער ליגט אין קבר הראשונים, איך ווייס איין זאך, ביי אייך אין ברוקלין ליגט ער זיכער נישט, דעטס אלל, ענד אוו קאנווערסעישאן, רבותי איך ווייס נישט צו דאס איז א ברודער צו דאס איז ער, איך ווייס גארנישט, ס'איז אבער דא א טויטער וואס האט זיך אווערגעדראגט, און קיינער האט נישט געטון גארנישט, און איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא למשל דער טשענגערער, זייער א וואוילער מענטש, איז מקרב די אלע בחורים און ער טוט פאר זיי אלעס, אבער איך פרעג איין זאך און איך פרעג אים אליינס אסאך מאל, דו האסט א פראגרעס ריפארט אויף יעדן בחור? זאגט ער ניין, ער שיקט עס אפילו נישט צו די דאקטוירים, זיי דארפן אליין גיין, זאג איך ווייל איף דעטס די קעיס דען בעיסיקלי יו אר וועיסטינג דעיר טיים, עט די ענד אוו די דעי גייען זיי אלע שטארבן און קיינער וועט נישט וויסן פארוואס זיי זענען געשטארבן, ביקאוז דעי דיד. נאט געט העלפ. איך ווייס איינער א חבר מיינער האט געשיקט א זון אין ארץ ישראל אין א ישיבה דארט זאגן זיי זיי מאכן א מענטש ווי יעדן א מענטש ווי יעדן האב איך אים געזאגט זיי געבן טעסטס אויכעט מ'קען זען א חילוק צווישן דרײַ חדשים און זעקס חדשים זאגט ער ניין דאס געבן זיי נישט זאג איך דעמאלטס איז עס FOS דעטס אלל איט איז ס'גארנישט ווערד פארוואס ווי קענסטו וויסן אן א פראגרעס ריפארט, זיי נעמען אן אלע אפילו מענטלי דיסטורבד ריטארדעד ווער ס'קומט נעמען זיי אן, נעמען א פרייז אפאר טויזענט דאלער א חודש, אבער ווער איז דע פראגרעס ריפארט? איי דאונט סי איט. דעמאלטס האב איך זיך ערשט אנגעהויבן צו כאפן אז אן קיין טעסטס קען מען צו גארנישט אנקומען, יעצט איז דא אסאך מוסדות וואס געבן נישט קיין טעסטס, איך האלט נישט אז דאס פעלט אויס, אבער א טעסט מיינט אז ווען ער איז אריין געקומען וויפיל ער האט געקענט ליינען עברי, און ווען ער גייט ארויס וויפיל ער קען, מען מוז דאך האבן א טעסט. און וואס ער האט אקאמפלישט, און די זעלבע פארקויף איך יעצט דא די גאווערמענט. קיינער קען נישט נעמען קער פון די קראנקע קינדער און פון די קינדער וואס זיי ברויכן האבן העלפ, נאר א לייסענסד דאקטער, און ווייז מיר ווער ס'איז די לייסענסד דאקטער אין יו טי עי וואס זיי האבן אונטער זיך טויזענטער יונגלעך און מיידלעך, זאגן זיי יו רייט. די שיט גייט זיך אויכעט ענדיגן, ביקאז ס'קען נישט אנגיין אזוי, קיינער וויל, קיינער טוט נישט. און נאכדעם איז מיין אלטע שמועס, איך האב זיי געזאגט, איך וויל דיך פרעגן, וויפיל סקול באסעס מיט קינדער ווילסטו איך זאל אנפילן יעדן טאג, פון קינדער וואס מען טרעפט אין די גאס, וואס זיי האבן נישט קיין סקול אדער קיין חדר ווייל מען האט עס ארויסגעווארפן, אדער ווייל זיי האבן נישט באצאלט שכר לימוד, אדער ווייל דער רבי האט זיך צוקריגט מיט זיי, אדער ווייל דער האט געוואלט אנכאפן דעם רבין, דער רבי האט אים געוואלט אנכאפן דעם פיפיק און ער האט געשריגן פארן רבי מען טאר נישט. זאגן זיי, ס'אמת דאס? זאג איך, איך האב שוין דריי יאר צוריק בין איך געגאנגען מיט א דעטעקטיוו קאר אין ווילימסבורג און מיר האבן געטראפן צען צוועלף קינדער אינמיטן טאג אין די גאס, סאו דער איז סאמטינג דעדלי דעדלי דעדלי ראנג און זיי מוזן זיך אנכאפן. איך זאג מיין גרענדסאן האט מען ארויסגעווארפן פון חדר ווייל דער רבי האט אים נישט ליב געהאט, און וואס איז געשען? כ'האב אים אריינגעטראגן אין פאבליק סקול, צען מינוט שפעטער האט מען געבעטן ברענג אים צוריק, און דער קאסטאודיען האט מיר מסביר געווען אז זיי קריגן מיליאנען דאלער ווייל זיי זאגן זיי היילן און נעמען קער פון אלע פראבלעמס ווייל מיטן ראשית חכמה קענען זיי היילן יעדן. כ'האב נאר געוואלט וויסן צו דער גרויסער ראשית חכמה איז נישט געווען גענוג שטארק, זאל היילן דעם פיפיק פון יעדן מלמד חזר וואס האט געוואלט טאטשן א קינד, דאס אלעס וואס איך וויל וויסן, ווי געווען דעמאלטס דער ראשית חכמה? יעצט איך וויל אז דער עולם זאל צוהערן וואס ס'גייט פאר, דער בחור האט געהייסן שייע ר' משה ביכלער, די לוויה איז שוין לאנג ארויס, ער ליגט שוין אין קבר, ער שטופט שוין דעיזיס, אבער די נאכווייען זענען נאך דא, דער עולם שרייט ס'איז נשמות, אהער מיט אהין, דער עולם זאגט שוין נישט דאס, די פיקטשער איז נישט דאס, איך וויל עס זאלט אויסהערן אביסל, איר זאלט פארשטיין מיט וואסערע בהמות אונז האנדל מיר. הערטס אויס. דא איין קראנקער משוגענער אין שטאט. איינער און נישט צוויי. און ער הייסט מאטי יונגרייז. מאטי, דו פערד וואס דו ביסט! דו ביסט געווען ביי די לוויה פון ביכלער? דו ביסט נישט געווען דארטן, איך האב דיך נישט געזען דארטן. מיין קאזין האט מיך אפגעקאלט איך זאל קומען. דו ביסט נישט געווען דארט. שקרן! זאג, מאטי. אפשר זאגט נחום ראזנבערג א ליגנט, אפשר האט דער ביכלער נישט געהאט קיין קינד, און אפשר איז דער קינד נישט געווען אויף דראגס, און אפשר איז אינגאנצן נישט געשטארבן, אפשר וועט מען אים נאך טרעפן זיך דרייען אין בארא פארק. די גמרא זאגט אז מען קען נישט זאגן עדות פאר א פרוי אז דער מאן איז געשטארבן נאר אז מען זעט דעם פרצוף עם החוטם. דו האסט אים געזען דעם פרצוף עם החוטם פאר מען האט אים באגראבן? מען האט באגראבן א מענטש און מען האט געמאכט משוגע די שטאט. מאטי טריי צו זיין מער קאנסיסטענט ווייל נישט וועט מען דיר מער נישט גלייבן. ס'איז קיינמאל נישט געווען די זאך. ווייל סאטמאר זענען דאך אזאלכע רשעים און אזאלכע לגיונות אז ס'איז מיר א פלא אז זיי שרייען נישט היינט אז ס'איז שקר. מ'קען זיך שוין נישט לייקענען, זיי וואלטן געדארפט שרייען ס'איז שקר, אזאלכע רשעים זענען זיי. דא האט עס. נחום אנטשולדיג מיר, דו ביסט דאך טועה. דער בחור וואס האלט דעם סמארטפאון איז נישט ביכלער. וואס איז געשטארבן? איך האב זאגט איר זיך סאקמער קאקמער, דער רבי האט מגדל געווען אזאלכע בהמות, wow! סאטמאר רב האט אמאל געזאגט אז ס'שטייט דארט אין מסכת מסכת סוטה ווען משיח העט קומען ווי ס'עט זיין ביטער דער מצב, איינע פון די זאכן וואס מען רעכנט דארטן אויס, און רעכנט אויס בת קמה באמה, די וועט זיך זיין געפערליך, איינע פון די זאכן ענדיגט די משנה ואנו אין להישען אלא על אבינו שבשמים, פרעגט דער רבי דאס איז דאך זייער גוט אז מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, זאגט דער רבי ניין דאס איז א חלק פון די קללה.

קען זיי נישט מנחם זיין, און איך וויל זיי נישט מנחם זיין, ווייסט פארוואס? ווייל דאס איז אן עולם העשיה, ווי זעמער אונז? אונז זאלמיר עפעס טון? האט זיך שוין צוזאמגעשטעלט איינער און געעפנט לעילוי נשמתו א שטיקל ארגאניזעישן, אז ס'זאל זיין צו וועמען זיך צו ווענדן ווען א בחור איז אווערדראגט, ווען א בחור פילט ער קען עס נישט נעמען מער, און ער קען נישט דערציילן זיינע עלטערן, ער האט מורא און ער שעמט זיך פאר זיי, און די עלטערן קענען אים נישט העלפן אויך נישט, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, דער אייבערשטער זאל זיי מנחם זיין, ער קען נישט, דו מיינסט דער אייבערשטער קען אלעס? ער קען נישט. א זאך וואס דאס איז געווען אין די האנט פון א מענטש, קומט דער אייבערשטער נישט אריין. נישט וואס ער קען נישט ווייל ער קען נישט, ווייל ער וויל נישט, ווייל די וועלט איז געמאכט פאר בחירה, ער גייט נישט אריינקומען, נאו וועי. סאו, לאמיר זיך אונז אליין צוזאמען נעמען. אונז זעמער אויף גרויסע צרות. ביז יעצט האט מען געפירט א פאליטיק מיט נחום ראזענבערג, און נחום ראזענבערג איז דער ליגנער, סאו איך בין געבליבן א ליגנער. נאר דערווייל איז דא יעדע וואך א טויטער צוויי. יעדע וואך כמעט. אבער איך בין געבליבן דער ליגנער. און ועוד, בהמות וואס עטס זענט. איך וויל דיר זאגן, דער סאקמער רב האט געהאט א גבורה אריינצולייגן אזא טיפשות. געהאט אין זיינע חסידים און ממילא האבן זיי אים אלעס געפאלגט, ווען ער איז געשטארבן און די יוגנט איז געווארן קלוג, אלע גייען זיי אויף מיין רבי'ן, פארוואס? ווייל דאס טיפשות האט אויסגעוועפט, מען האט אים פארקויפט לגיונות די גאנצע צייט, מדינה איז אריין געפארן מיט אכט הונדערט פליגערס אויף מצרים, אוי איך ווייס נישט וואס זיי האבן געברענגט אויף זיך א קללה, מין זיין קללה, דערווייל פארן זיי גוט, כ'ווייס נישט ווי לאנג זיי וועלן אנהאלטן, ווייל זיי קענען נישט צו לאנג אנהאלטן, זיי האבן פראבלעמען מבית און מבחוץ, אבער. דאס וואס ער האט זיך איינגערעדט אז משיח העט אונז ארויסנעמען ס'זאל נישט שאטן פאר קיין איד, ס'עט נישט שאטן פאר קיין איד, ס'עט אונטערגיין עקענאמיש, בן גוריון האט געזאגט שוין יארן צוריק, מ'עט אמאל לערנען אין אלע היסטערי בוקס וויאזוי איזריעל איז אונטערגעגאנגען עקענאמיש, דארפסט זיך נישט זארגן, געוויינט און געוואוינט, ווי ס'עט נישט שאטן פאר איד, ס'עט נישט שאטן פאר קיינעם, ס'איז א מדינה, דאס אלעס אזוי ווי יעדע מדינה וואס עט אונטערגיין, ווען דער אייבערשטער האט אונז אומגעברענגט ארץ ישראל איז אויך אזוי געווען, געווען א פאוערפול מדינה מיט טויזענטער ניסים, בינגאו. ס'האט אויפגעהערט די ניסים, ס'האט אויפגעהערט אלעס. אונז דארף מען זיך נישט זארגן פאר די אלע זאכן. סאטמאר רב האט זיך געדארפט זארגן ווייל ער איז געווען א גדול הדור. אונז דארף מען זיך זארגן מ'זאל נישט שטופן קיין קינדער אין די מחילות, מ'זאל נישט שלאגן קיין קינדער, און דער חינוך זאל זיין נארמאל. משה פרידמאן דער מנהל שלאגט נאך היינט קינדער, מ'האט מיך אפגעקאלט פאריגע וואך אז עטס ווילטס אים נישט ארויסטראגן, איך וויל אים אויך נישט, איך האב נישט דארט קיין קינדער. ס'דא איינער וואס איז האלב בלינד אויף איין אויג, איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט, ווייס הייסט ער צו וויאזוי, ער האט אנגעהאקט מיין זון ווען ער איז געווען א קליין יונגל, איך בין געווען אים גרייט איינצוזעצן. איז ער מיר געקומען אויפטון מיט מיר געבן געלט, זאג איך, איך ברויך דיין געלט, שטופ עס אריין אין די מחילה, איך וויל זאלסט אויפהערן צו שלאגן קינדער, דעמאלטס האט ער געזען אז ס'איז צרות, ס'קען זיך נישט באהאלטן מער, האט ער אויפגעהערט. נחום ראזענבערג זאגט אז ער איז זייער דזשעלעס, ווי משונה'דיג דזשעלעס. וואס איז געשען? איך זאג ענק שוין יארן מ'זאל נישט פארן אויף אומאן וואמאן, דאס איז נישט קיין פלאץ געזאגט פאר ענק, איך ווארן ענק און איך בעט ענק און איך רעד צו ענק שיין, יעצט קומט מען ארויס אז ס'איז דא מהרי"ם שעכטער, דאס איז יעקב מאיר שלעכטער, בעכטער, ער האט געזאגט אז מ'זאל נישט פארן אויף אומאן יעצט אויף פסח, אויף ראש חודש, די אלע בולשיט סטאריס וואס מ'האט פארקויפט אלע יארן, פארוואס? ווייל ס'איז דא עפעס אזא מין זאך, א באציל כאפט זיך אריין אינעם מענטש, אן אינפעקשעס דיזיז, און מ'פייגערט. שריי איך די גאנצע צייט, איך ווארן דאך ענק שוין זייט כ'האב געמאכט די מקווה אין אומאן פאר צוואנציג אדער פינף און צוואנציג יאר צוריק, האב איך געזאגט ס'איז נישט דא נאך אזא מקום זנות ווי אומאן, און ס'איז נישט דא אזאלעכע זונות אזוי ביליג ווי אומאן, ס'איז נישט דא אזאלעכע שיינע ווי דארט איז דא, דארטן געט מען די צוועלף יעריגע מיידלעך, אזוי ווי רש"י זאגט דארטן ביי שמעון שבט שמעון ז'האבן געזינדיגט, זאגט רש"י ז'האבן מפקיר געווען א בת מלך. געבן דיר דאך אוועק אלעס און פאר וויפיל? פאר א פושקע ציגארעטן? סאו וויל איך פרעגן, איך רעד שוין יארן מען טאר נישט פארן, און מהרי"ם שעכטער איז אליין געפארן ראש השנה דריי מאל יעצט, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט אז לייזער בערלאנד זאל נישט דאווענען אין קלויז, א כפרה אויפן קלויז, נאר וואס? דאס איז מיינס א זאך צו ראטעווען מעג מען, דאס איז די בולשיט פון גאנץ אומאן, פון אלע רעבעס וואס האבן איבערגעלאזט, ווי האט יענע רעבע געזאגט? זאלסט מיר באגראבן זעקס פיס טיף, צוויי מעטער טיף, ווייל יאכעל גיין שפאצירן דארט, ער האט געמיינט צו זאגן די ווערעם וועלן אויף אים שפאצירן אריין אין די נאז און ארויס פונעם אויער, דאס האט ער געמיינט, מ'האט נישט גוט ארויסגעזאגט, דער עולם האט דאס געקויפט פאר גוט געלט אז יאכעל גיין דארט שפאצירן, אויב יאכעל גיין דארט שפאצירן איז א גאנצע שאלה צו דיין ווייב חתונה האבן ווייל זי איז נאך אן אשת איש איר מאן איז נישט געשטארבן און דאס איז די דזשאוק פון די אלע רעבישע בולשיט זיי זענען אלע געזעסן אזעלכע דמיונות זענען געווען אינעם שווארצטן פונקט דא א זאך אז דער אבן עזרא זאגט ס'נישט דא אזא מין זאך ווי אליהו הנביא באווייזט זיך דאס איז אזא איינגערעדטע פאנטאזיעס פרעגט די וועלט א קשיא און צדיקים האבן געזאגט זיי האבן אים געזען איז ענטפערן די ספרים א שיינעם תירוץ דער אבן עזרא איז געווען אינעם ארגסטן חושך ווייל נאכדעם ווען מ'איז געגאנגען נאכן חושך נאכן חושך נאכן חושך און מ'איז שוין געווען אויפן נידעריגסטן פלאץ האט זיך שוין אנגעהויבן צוריק צו ווערן דער התגלות אזוי ווי ביי די זון פונעם נעקסטן טאג קומט שוין די התגלות פארטאגס איז במילא די צדיקים האבן יא געזען און דער אבן עזרא געווען אין גרעסטן חושך האט ער נישט געזען נישט קיין קשיא עניוועי איז די זעלבע דא אויכעט מוזט פארשטיין דא די גאנצע פורים שפיל וואס דא גייט פאר דאס די חברה זענען אינעם ארגסטן חושך געווען אין יוראפ זיי האבן געזען

געזאגט. יאך עס גיין שפאצירן. עניוועי, דא האט עטס איינער וואס ער נעמט זיך אן פאר די בילד אז ס'איז יא אמת'ע בילד. הערטס אויס. די בילד איז געווארן געשיקט סטרעיט פון ניקלשבורג צו ווייזן ווער די בחור נעבעך וואס מ'האט באגראבן. יעצט, צו ס'איז יא ער, צו די בילד איז נישט דער פון פורים. פאקט, מ'האט די פרייטאג באגראבן א יונגע בחור'ל וואס הייסט, די לעצטע נאמען, ביכלער. פאקט מ'האט אים נעבעך באגראבן. פאקט ס'דא די קליפס ווי מ'לייגט אים אפילו אריין אין די ערד אריין. פאקט. אזוי גייט אונזער סיסטעם. ס'איז יא אמת ס'איז נישט אמת ס'איז נישט די בחור ס'איז יא די בחור ס'איז נישט די בחור. רבותי, האט מען געקענט ראטעווען דעם בחור צו נישט? הונדערט פראצענט! מ'האט געוואוסט ער איז אויף דראגס, מ'האט געוואוסט ער האט א פראבלעם, האט מען אים געשיקט פאר העלפ. צו האט מען זיך געשעמט אים צו נעמען פאר העלפ ווייל ס'איז דא א סטיגמע? רבותי, פאקט, מען קען דא אדורך וואקן א גאס אין וויליאמסבורג און די היימישע וויליאמסבורג מלא מלא פיל נאר פון אידישע שיינע דירות, נישט דא קיין איין גוי'אישע בנין, וויאזוי קען זיין ס'פלאקערט ארויס פון דארט די שמעק פון וויד און מאריוואנא? רבותי, די עולם איז פארקראכן. רבותי די עולם דארף העלפ. אשטאטס צוצוהערן ווען ס'דא מענטשן וואס וויינען אז מ'האט פראבלעמס מיט דראגס, פאלט איינעם ביי לאמיר צוגיין צו חסד של אמת, לאמיר צוגיין צו מתעסקים און זיי פרעגן וויפיל אידישע יונגע קרבנות האט מען באגראבן די לעצטע פאר יארן, די לעצטע פאר וואכן, חדשים, וויפיל פון דראגס, וויפיל פון אלקאהאל פראבלעמס. און אנדערע פראבלעמען. דערציילן חברה הצלה. דאס גלייבט מען שוין יא, חברה הצלה דערציילן אז אינגעלייט גייען שבתים צו קידושים נישט מען וויל אפגעבן די מזל טוב, מען גייט שבת צו קידושים מען גייט דארט טרינקען, זיי ווייסן דארט ליגט אלקאהאל ס'עט זיין ליקער ס'עט זיין ברוינפן ס'עט זיין וויין, מען גייט זיך אנטרינקען, די ווייב זעהט נישט, די ווייב ווייסט נישט, מען גייט טרינקען, מען גייט שאשקענען. פרעגטס ענק נאך ביי חברה הצלה מדי שבת בשבתו יעדן שבת, יעדן שבת, וויפיל אזעלכע קאלס באקומען זיי? וויפיל קאלס פירט מען אריין יונגעלייט שבתים וועגן די זיך אנטרינקען ביי קידושים? איז געווען איינער וואס רעדט שוין יארן מען זאל געבן ביי קידושים גרעיפ דזשוס? פשוט'ע גרעיפ דזשוס, מען האט אים אריין געלייגט אין א חרם, מען האט אים גע'אסר'ט, מען האט געזינגען שיסן מיך און דראגס און פאנטאזיעס, אלע ניגונים, פאררעכטן האט מען נישט געוואלט פאררעכטן, מען האט ענדערש געוואלט זינגען נאר שיסן מיך און דראגס ווייל טאמער ער גייט זיין א געווינער, ער גייט זיין א היראו. רבותי, די יונגע צווייגל ביכלער האט מען זיכער געקענט ראטעווען, אונז פארשטיי מיר נישט וואס די אייבערשטער טוט, נאר די אייבערשטער האט געוואלט ער זאל זיין אין דר'ערד, עט ער זיין אין דר'ערד, אז דער אייבערשטער האט אים געוואלט אוועק נעמען, קיינער האט עס נישט געקענט סטאפן טאקע. די קוועשן איז וואן טינג, האבן מיר געטון גענוג? קענען מיר זאגן קלאר ידינו לא שפכו את הדם הזה? שטיין און זיין ביזי מיט די גארבעטש צו יא דער בחור'ס בילד צו נישט דער בחור'ס בילד צו יא זיין בילד צו נישט זיין בילד דאס איז נישט די פראבלעם, פאקט, ביכלער איז שוין נישט בין החיים. פאקט, ער איז געווען א יונגע נשמה. פאקט, מען באגראבט אזוי יעדן טאג קרבנות וואס מען ווייסט אפילו נישט, מען איז שוין צוגעוואוינט, מען הערט נישט דערפון צו מען ווייסט יא דערפון צו נישט, דער עולם אינטערסירט נישט. דער עולם אינטערסירט איין זאך, ווער ס'וועט זיך מודה זיין אויף א זאך, ווער ס'וועט עקספאוזן א זאך, ווער ס'וועט וועלן העלפן אויף א זאך וועט מען אים לייגן אין דר'ערד. אז ס'איז געווען א טאטע. וואס האט אראפגענומען א לעוועל טרי סעקס אפענדער פון די גאס וואס האט זיך מודה געווען בזה הלשון איי רימעמבער סיקסטי וויקטימס ביי פעיס און ביי נעים הו איי פערסענעלי מאלעסטעד די טאטע האט געדארפט זיין די הירא פון די ווארלד די הירא פון די אידענטום די הירא פון וויליאמסבורג די הירא פון בארא פארק די טאטע צאלט א פרייז ביז היינטיגען טאג מען רעדט נישט צו אים צו מען איגנארירט אים, צו מען באפאלט אים אין גאס, ער גייט שוין נישט אין די וואכן אין א שול, ער האט געדארפט זיין די היראו פאר כלל ישראל! מען האט אים גערודפ'ט, פארוואס? נעבעך ארעסטירט א איד, וואס פאר א איד? וואס האט זיך מודה געווען אויף זעכציג נפשות! דאס איז ליידער אונזער עטיטוד, קומט מען יעצט עס איז יא די בחור'ס בילד נישט די בחור'ס בילד דאס איז נישט די פראבלעם די פראבלעם איז מען האט אים באגראבן די פראבלעם איז צו מען האט אים גענוג געהאלפן צו מען האט אים בכלל געהאלפן און די פראבלעם איז אונז קען מען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה וואס טוט מען קוק ווי מען איז ביזי יא זיין בילד נישט זיין בילד לייגט מען אריין א מענטש אין א חרם די טוט מען מרחק זיין ווייל ער האט ער האט אראפגענומען פון גאס א לעוועל טרי סעקס אפענדער רבותי ס'איז צרות ווי א בארג. און אז דער מענטש וועט זאגן פורים מען זאל נישט טרינקען, אדער חברים מען זאל נישט געבן פאר א צווייטע חבר צו טרינקען, וואס דו ווילסט נישט מען זאל טון פאר דיר טו נישט פאר א צווייטן, מען וועט אים נישט אויסהערן, מען וועט נאך אריינפירן היי יאר פורים הונדערטער בחורים אינגעלייט אין שפיטאל פון געטרינקעכץ פון אלקאהאל, פארוואס דער מענטש זאל נישט זיין גערעכט, דאס איז אונזערע עטיטוד ליידער, א שמחת פורים. יעצט לאמיר זיך פרעגן נאך א קשיא, הצלה האט זיך געמערדערט מיט עזרת נשים אז עזרת נשים זאל נישט האבן קיין אמבולאנס. חברה הצלה ווי זענט עטס? צוזאמרופן גאנץ כלל ישראל זענט זיך א מעידזשער ארגענעזעישן, מען רעדט איינס וועגן די געטרינקעכץ וואס אינגעלייט שאשקענען שבתים, עטס דערציילטס וואס א קאלס עטס האטס געהאט ביז היינט, פלאס עטס רעדטס וועגן די שאשקענען פורים, ווען עטס וואלט צאם גערופן גאנץ כלל ישראל צו א מעידזשער מעידזשער אסיפה, ס'דא גענוג סטעדיומס וואס עטס וואלטס געקענט ארויס נעמען, ס'דא גענוג פלעצער ווי מען וואלט געקענט צאם ברענגן כלל ישראל יעדער חברה הצלה אין זיין נעיבערהוד, חברה הצלה פון וויליאמסבורג זייער נעיבערהוד, חברה הצלה פון בארא פארק אין זייער נעיבערהוד, פארוואס האט מען דאס נישט געטון ביז היינט? און נישט נאר דאס, ווער קען סטאפן די פראבלעם פון שאשקענען ביי קדשים חברה הצלה? ווען חברה הצלה וואלט געסטראשעט בתי מדרשים טאמער מען גייט ביי ענק טרעפן קדשים אלקאהאל וועט מען ענק פארמסרן, חברה הצלה איז א פאוערפול ארגענעזעישן, א מאפיא ארגענעזעישן, זיי ווילן זיך שלאגן מיט יעדעם, קיינער קען זיי נישט אומברענגען, קיינער איז נישט דא זיי אומצוברענגן בכלל, אבער זיי זענען א מאפיא ארגענעזעישן, זיי. וואלטן שוין לאנג געקענט סטאפן די צוויי זאכן, איינס די אלקאהאל געטרינקעכץ ביי קדשים און די פראבלעם פורים, סאו די קוועסטשן איז וואי דידנט דעי קעיר? ווי זענען זיי צו מאכן א ויצעקו צאמנעמען אלע פרויען און רעדן וועגן די מענער, זיי גייען צו קדשים, זיי קודם זיי קענען ברעינוואשן די ווייבער אליינס, די ווייבער זאלן זאגן פאר די מענער אויב עטס קומטס אהיים פון קדשים מיט אלקאהאל, עטס האטס געטרינקן ווי דאנט ניד יו, באט ענד אוו געים חברה הצלה ווי זענט עטס? ווי זענט עטס צו לויפן צו די רבנים עטס זענט זיך אונטער רבנים ווי זענט עטס צו מאכן א ויצעקו וואס טוט זיך ביי קדשים מען נעמט צאם גאנץ כלל ישראל אזוי ווי משה רבינו פלעג גיין מען האט צאם גענומען כלל ישראל און מען האט גערעדט צו כלל ישראל פארוואס דא טוט מען עס נישט אז עטס האטס טאקע אזעלכע מעידזשער פראבלעם ביי קדשים וויי ארנט יו טאלקינג אבאוט איט? פארוואס עקספאוזט מען עס נישט? פארוואס רעדט מען נישט צו כלל ישראל? זאל כאטש מענטשן וויסן אז ס'איז א פראבלעם, ס'איז א פענדעמיק, און מ'זאל מאכן א סטאפ. מ'האט פארפירט ביי סמארטפאונס, מ'פארפירט ביי אינטערנעט און אינטערנעט און סמארטפאונס. ס'איז נאך א גרעסערע עפידעמיק וואס אינגעלייט גייען זיך שאשקענען ביי קדשים. ווי איז חברה הצלה? ווי איז די וועלט דאס צו סטאפן? איין משוגענער שטייט און שרייט מ'זאל געבן ביי קדשים גרעיפ דזשוס? איז ער אין א חרם? הייסט ער א משוגענער? איין משוגענער שטייט און שרייט ווען מ'געט יעדן טאג אין בתי מדרשים תיקון זאל מען געבן גרעיפ דזשוס און נישט קיין אלקאהאל, ער איז א משוגענער. פארוואס? פארוואס וויל מען נישט פיקסן פראבלעמען? פארוואס וויל מען נישט פיקסן כדי חברה הצלה זאל דארפן צעברעכן זייער שבת טישן און יום טוב טישן און פורים טישן און פסח סדרים צו קענען לויפן מיט פאציענטן אין עמערזשענסי רום? דאס איז בעסער? דאס איז בעסער? חברה הצלה דארפן צעברעכן זייערע שבת'דיגע סעודות מיט יום טוב'דיגע סעודות צו קענען לויפן מיט די אמבולאנס ווי איידער סטארטן אן עפידעמיק און רעדן דערפון? פארוואס ביי כלל ישראל טאר מען נישט רעדן פון א פראבלעם? סאו די פראבלעם ווערט יעצט צו ס'איז יא איינעם'ס בילד פון א טויטער צו ס'איז נישט זיין בילד יענער ליגט שוין אין דער ערד. נישט קיין חילוק צו ס'איז זיין בילד צו נישט. מען מוז צוזאמרופן כלל ישראל ווען ס'איז דא א עפידעמיק. דאס שאשקענען ביי קידושים איז פונקט אזא עפידעמיק ווי יעצט די קאראונע וויירוס און נאך גרעסער. די קאראונע וויירוס וועט איין טאג דיסעפיערן. ס'איז א דורכגאנג. די קידושים געטרינקעכץ איז א עפידעמיק וואס מען דארף זיך שלאגן דערמיט יעדן שבת. יעדן שבת. און מ'עט נאך מיטמאכן מיט דעם. סאו וואס איז א גרעסערע עפידעמיק? דאס געטרינקעכץ שבת און יעדן טאג בתי מדרשים ביי תיקון? צו די קאראונע וויירוס? לאמיר אליינס זיך טראכטן. רבותי, איטס טיים טו וועיק אפ ענד לעטס טאלק אבאוט אווער פראבלעמס ענד עדמיט ווי העוו דיס פראבלעמס. א גוטן טאג. כ'האב געוואלט זאגן א גרויסן שכח פאר דיינע הארציגע ווערטער, אפשר וואלט יעצט אויך געווען די ריכטיגע צייט און די ריכטיגע זאך, פאר דערווייל ווילאנג די קאראונע וויירוס גייט ארום, אז מען זאל פארשפרייטן אלע זכרים מקוואות זאלן ווערן צוגעשפארט, ווייל די זכרים מקוואות קען זיין די גרעסטע פראבלעמען און די גרעסטע אנשיקעניש פון דעם קראנקהייט, פון די קאראנע וויירוס און אויך פון אנדערע וויירוסעס און די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, בפרט ווען די זכרים מקוואות זענען פאראן מענטשן וואס טוען זיך דארטן נישט שאוערן וועגן פרומקייט. כ'האב אמאל געשריגן פאר א איד, גייט נעמט א שאוער קודם חזיר וואס איר זענט, זאגט ער ס'דא הלכה אין שלחן ערוך אז פארן דאווענען טאר מען נישט נעמען קיין מרחץ, זאג איך דאס איז נישט קיין מרחץ, עס וואלט זיך געווען די העכסטע צייט אז ס'זאל נישט געשען חלילה אן אומגליק פון די אלע מקווה'ס, ווייל טאמער וועט חס ושלום. געשען אן אומגליק פון די מקווה'ס גייען מיר יעצט נישט האבן קיין פרויען אין די מקווה'ס און דאס איז זייער זייער נישט גוט אז די מענער מקווה'ס זאלן הרג'נען די פרויען מקווה'ס חס ושלום. יעצט איבעראל דא צעטלעך למשל אין סקולען איז דא א צעטל מען זאל נישט צוגיין נאנט צום רבי'ן ווייל די סקולענער רבי האט געהאט אן אפערעישאן אויף די ליווער און זיין אימיון סיסטעם איז נישט גענוג שטארק זעהט אויס האט מען געווארענט אז קיינער זאל נישט גיין נאנט צו דעם. אבער כ'וויל זאגן פארן סקולענער רבי'ן מיט אלע דיינע באלאוניס. איך האב נאך א חשד מיט דיר. דו ביסט געגאנגען האסט ארויסגעשטעלט א חסימה אויף נחום ראזענבערג אז איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען און איך בין א מנוול, דו מעגסט זיך שעמען פאר טוען אזא זאך. איז למעשה וויל איך דיר זאגן, וועסט דיך נאך פלאגן און פלאגן און פלאגן אבער ווילאנג דו גייסט נישט איבערבעטן מיך ברבים און די אלע קינדער וואס דו האסט געשטערט אז מען זאל נישט קענען ווי מען זאגט,

עיקס ענד פעינס עקסעטערע שוד נאט אטענד דיס יערס מסיבה. די צווייטע פערעגרעף, עני וואן דעט העז עי קאמפראמייזד אימיון סיסטעם, דאס מיינט אז ער האט א שוואכע אימיון סיסטעם און מען געט אים מעדיקעישאנס פאר דעם צו כדומה, שוד נאט אטענד דיס יערס מסיבה. די דריטע זאך, הענד שעיקינג ענד האלדינג הענדס ווייל דענסינג שוד בי עוואוידעד. אלץ נחום ראזנבערג'ס תקנות. איך זאג ענק ווען עטס פאלגטס מיך ווען, וואלט מען נישט געדארפט דורכגיין דאס אלעס. יעצט, סאופ וויל בי עוועילעבל ביי אלל סינק עריעס, אלל אר ריקוועסטעד טו וואש דעיר הענדס ביפאר ענטערינג ענד אפאן ליווינג די מסיבה. ט, ס'גוט, עס האט זיך אנגעהויבן, און דער אייבערשטער האט זיך צוגעשטעלט צו אונזער מלחמה ברוך השם. יעצט שטעל איך ארויף אביסל בעלי מוסר. ווייל מען מוז דאך אין יעדע זאך מתבונן זיין וואס גייט דא פאר, שטעל איך ענק ארויף דא איינער וואס ער טרייט צו טוהן פאר אידישקייט, מען זאגט ער שלאגט זיך מיט די אלע גוים מיט די חוקי תועבה, סאו וויל איך ענק ארויף שטעלן, ער הייסט ר' יהודה לעווין, הערטס אים אויס ס'כדאי. רבותי, איי האופ דעט מעני פיפל האוו סין די קול קורא פראם מועצת גדולי התורה

יעצט, איך וויל צוגיין צו די פעקטס, פעקטס אוו לייף. אין דער אלטער היים איז געווען א גזירה, מען האט נישט געקענט חתונה האבן, נאר אזויפיל אידן האבן געמעגט וואוינען אין א שטאט, פלעגט מען חתונה האבן אויף די מיידל'ס נאמען, ס'איז געווען אנעקאונטעד פאר. זיי זאגן אליינס יעצט, כ'האב געליינט זייער אסאך וועגן די ווארלד וואר טו, מען זאגט אז ס'איז דא סיקס מיליאן דזשוס, זיי זאגן ס'האלט איבער צען צוועלף מיליאן דזשוס וואס זענען נישט געווען אקאונטעד פאר, באט ווי קען טרעיס דעם נאו ענד דיס איז וואט איט וואס. סאו פון וואנעט ווייסטו אז ס'איז יא געשטארבן א איד צו ס'איז נישט געשטארבן א איד? מ'האט זיך דאך נישט גערעכנט ביי א איד עניוועי, ווען א קאקארוטש איז געשטארבן האט מען נישט געמאכט קיין אישו דערפון, און נאכדעם זאלסטו וויסן נאך א זאך אז דאס האט געמאכט אסאך אנטיסעמיטיזם ווייל דער איד האט נישט ארויסגעגעבן, למשל אונז האמיר דא היינט הונדערטער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער קינדער וואס האבן זיך אליינס געמארדעט ווייל זיי זענען געווען סעקשועלי מאלעסטעד, איט נעווער שאוד אפ עני פלעיס, בסך הכל האט מען צוזאמגעשטעלט דרײַ

טרייענג טו סעיוו די טשילדרען, די גוים אר גאוינג טרו נאו, מיר מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, די אידן האבן היינט נישט קיין פלאץ ווי צו דאווענען, מ'לאט נישט אריין מער ווי צען צו פופצן מענטשן אין א שיל, וואטעווער דעי דיד טו מי דעי אר געטינג בעק אין די פעיס, דעי אסטרעסייזד מי, זיי זענען אלע אין אסטרעסייזעישן, נאובאדי רעכנט זיך היינט מיט דעי חברה, ס'האט יעצט א דאקטער געזאגט אז ס'איז נישט דא גענוג רעספירעיטערס, איף דעיר וואנט בי אינאף רעספירעיטערס פאר די יאנג ענד די אולד, דעי'ר גאנע לעט די אולד דיי, דיס איז די טשייניז

ענד הי סעד יו העוו טו בי בטהרה, ליסען יו דיד איט פאר יור סעלווס, יו דיזערוו פאנישמענט, ענד אז לאנג עז יו דאונט עקנאלידזש ענד עסק השם פאר מחילה, איטס גאנע ביקאם ווארס ענד ווארס ענד איווען ווארס, פליז ריפענט. באט איך וויל זאגן אז סקומט יעצט פורים שושן פורים תענית אסתר די גאנצע ניין יארדס קיינער זאל נישט גיין אין קיין מקווה סנישט קיין פלאץ מענער זיכער נישט. פרויען געבן מיר אונז אכטונג אז ס'זאל זיין סענעטערי. האסט געזען די קליפס? איך וויל עס נישט נאכאמאל ארויף שטעלן ווי ס'איז דא איינער וואס רייבט זיך אויס אפיציעל אין די מקווה און ס'שפריצט אריין זיין זוימען. מ'זאל אויפהערן צו גיין אין אזעלכע מקווה'ס. ברוך השם צוביסלעך פאלגט מען עס, מ'פאלגט נאך אסאך קרבנות. מ'האט אנגעהויבן צו פאלגן אז מ'לאט נישט קיין קינדער גיין אליינס אין מקווה אונטער אכט יאר, נישט אין מקווה אין טוילעט אפילו, און קינדער לאט מען בכלל נישט היינט אליינס גיין. ווען עטס פאלגטס מיך צוואנציג יאר צוריק וואלט עטס געהאט א נארמאלע קאמיוניטי. חמוש האט א זוהן הייסט ליפא, א גוטע לץ.

יעצט דא האט עטס א גרויסן גורו, א גורו הייסט אזא ביי די גוים אזוי ווי ביי אונז א רעבע להבדיל, ער הייסט סאדיגורו, סאדיגערע, יעצט הערטס אים אויס.
נאמאסקאראם סאדגורו. סאו ריגארדינג די סיטועישאן אין טשיינא ענד רייט נאו אלל אראונד די ווארלד ריגארדינג די קאראנע וויירוס סאו איט העז קריעטעד א לאט אוו טענשאן אין טשיינא ענד אלסאו לייק אין אדער קאנטריס די טשייניז

פאר דיזיס קאנטראל ענד פריווענטשען, CDC, זיי האבן מיר געשריבן דעמאלטס אויכעט אז זיי האבן געטראפן אין די וואסער וועגן די בערן הייברענעיטן, עניוועי האבן זיי א גאנצע ארטיקל הענד וואשינג קלין הענדס סעיוו לייווס, ווען ענד האו טו וואש יור הענדס, הענד וואשינג איז וואן אוו די בעסט וועיס טו פראטעקט יורסעלף ענד יור פעמילי פראם געטינג סיק.

ביפאר, דורינג און עפטער פריפעירינג פוד, זייער וויכטיג, ביפאר איטינג פוד, א איד דארף זיך דאך עניוועי וואשן די הענט, נאר מען מעג עס וואשן מיט אביסל זייף פארדעם, און דו מוזט נישט אפטריקענען די הענט, ווייל טאמער דו גיסט מער ווי א רביעית קען מען עס גיסן אויף נאסע הענט אויכעט, עס דארף נאר זיין טריקן ווען מען גיסט נישט מיט א געהעריגן רביעית. ס, אבער ס'דא וואס זענען מחמיר אפילו אזוי אויכעט, אבער איינמאל אז דו גיסט א רביעית קענסטו עס רואיג מאכן אויף נאסע הענט, דארפסט דיך נישט זארגן. און קיצור, איז איז ביפאר, דורינג און עפטער פריפערינג פוד, ביפאר איטינג פוד, ביפאר און עפטער קערינג פאר סאמוואן עט האום הו איז סיק וויט וואמיטינג אר דייעריע, ביפאר און עפטער טריטינג ע קאט אר א וואונד, עפטער יוזינג די טוילעט דארף מען זיך אויסזייפן מיט זייף. אונז געבן מיר סתם אזא וואש און באקעטאנען מיט די דין אז מען דארף זיך נישט גיסן אפילו מיט א כלי, אבער ניין מען דארף זיך וואשן געהעריג קודם אויסזייפן און נאכדעם וואשן זיך געהעריג עפטער יוזינג די טוילעט, נאכדעם איז אזוי פרויען איז עפטער טשענדזשינג דייפערס מען שיקט קליינע מיידל זאל טשענדזשען אמאל די בעיבי, אר קלינינג אפ א טשיילד הו יוזד די טוילעט. עפטער בלאוינג יור נאוז, קאופינג אר סניזינג, זייער וויכטיג די אלע זאכן, איך ליין דאס דא פון די גאווערמענטס דאס, עפטער טאטשינג אן ענימעל, ענימעל פיד אר ענימעל וועיסט, עפטער הענדלינג פעט פוד אר פעט טריטס, עפטער טאטשינג גארביטש, דאס איז אלץ זאכן וואס מען דארף זייער שטארק וואטשן, און נאכדעם זאגן זיי אויכעט אז דו זאלסט עס וואשן מיט אביסל זייף.

רינס יור הענדס וועל אנדער קלין ראנינג וואטער, נאמבער פייוו דריי יור הענדס יוזינג ע קלין טאועל אר עיר דריי דעם, יעצט למעשה זיי זאגן אז אפילו צומאכן, דא שטייט עס נישט אבער אויף אנדערע פלעצער שטייט אפילו צומאכן זאלסט עס אויכעט צומאכן אדער מיט א טאועל אדער מיט די מיט דיין עלבאו, זאלסט נישט אנרירן נאכאמאל דארטן. די טעפ וואס דו האסט נישט אפגעוואשן. סאו דאס זענען אלעס זייער וויכטיגע זאכן. א גוטן טאג. לויט די מצב פון די פארשפרייטונג לא עלינו פון דעם קאראנע וויירוס איז ארגאניזירט געווארן צו זאגן תענית אסתר אין איינס זמן אין די גאנצע וועלט די זעלבע פינף קאפיטלעך ק ק בית ק ק א ק ל און ק מ בית די זמנים זענען אין די זעלבע צייט אין ארץ ישראל דרײַ נאכמיטאג יוראפ צוויי מיטאג ענגלאנד איינס מיטאג אמעריקע און קאנאדע, נײַן אזייגער צופרי, לאס אנדזשעלעס, זעקס אזייגער צופרי, אוסטראליע, צוועלף בחצות הלילה, און טשיינע, נײַן אוונט, דאס איז אנשים, נשים, וטף.
מ'האט געוואלט וויסן צו עס איז אויפן נייעם זייגער צו אויפן אלטן זייגער, איבעראל האט מען יעצט געריקט דעם זייגער צו נישט, דאס אלעס דארף מען וויסן, און איך האב ענק אויך שוין געזאגט אז אין רוסלאנד זאגט מען דערפאסט'ל נישט דערגאנב'ל נישט, הערטס אויף צו קויפן דעם אייבישטן מיט פינף קאפיטלעך תהלים, דזשאסט דאונט. פוט יור הענדס ווער איט דאזענט בעלאנג, ווען א מיידעלע שפילט זיך מיט א צווייטע וואס מען רופט עס דאקטער, שי איז מעסינג הער סעלף אפ, ווייל טאמער גייט זי זיך נישט גראד אנזייפן און אפוואשן די הענט אזוי ווי עס דארף צו זיין, און זי רירט אן עסן, און ביי איר אינדערהיים קאכט זי נאך אויך פאר די עלטערן אמאל, סאו שי איז טעיקינג יענעמ'ס דזשערמס פון די וואדזשיינע און זי לייגט עס אריין אינעם גאנצן הויז. יעצט וויל איך ענק ברענגען דא א גאנצע קליפ פון דריי מינוט, צוויי און א האלב מינוט, פון א מיידעלע וואס זי איז א תלמידה געווען, פון בעלז, און זי וויל פארציילן איר מעשה וואס איז מיט איר געשעהן נעבעך, ווער ס'איז געווען אין דעם אויסשוויץ אין די חדרים און אין די מיידל סקולס האט וואס צו פארציילן, הערטס אויס.
קוראים לי מינה פוקס, גדלתי בבית חרדי חסידי בבני ברק. אני ואחיותיי למדנו בבית ספר של חסידות בעלז שנקרא בית מלכה, בעברית צחה זה בית מלכה.

דאָס איז אָט אַ װײַב, טראַכט ער זאָטיק. יעצט װעט עץ הערן נאָך אַ מײדל, װאָס זי שרײַבט נאָר אין די כּיתה װאָװ, האָט זי ערשט אָנגעהױבן צו פֿאַרשטײן, אַז װאָס איר טאַטע טוט מיט איר, ער שפּילט זיך מיט איר, ער טאָטשט איר, אַז דאָס איז גילוי-עריות. שטעל דיר פֿאָר, נעם זיך, מע דאַרף רעדן מיט קינדער, כּיתה װאָװ האָט זי ערשט אָנגעהױבן צו פֿאַרשטײן. הערטס אױס. רק בכיתה ו' הבנתי שזה לא בסדר ושיש לזה שם, גילוי עריות.

שהתפשטותו עשויה לגרום לביטול מצעדי הגאווה המתוכננים להתקיים בעוד כחודשיים.
יעצט ס'דרייט זיך דא ארום א מורא'דיגע מעשה אז ס'געווען עפעס איינער וואס ארבעט פאר א קעיטערינג קאמפעני אין מאנסי און אין וואשינגטאן הייטס כ'ווייס אין אסאך פלעצער און ער האט פאר יעדן געטיילט עסן און איך הער עס איז שוין דא מענטשן וואס זיי פילן אז זענען געווארן נישט געזונט פון דעם. סאו פרעגטס ענק נאך ווער דאס איז און צו עטס דארפטס ענק נישט אריינטשעקן אין א האספיטל ערגעץ. איך וויל ענק ארויפלייגן א אינטערעסאנט שטיקל.
כ'מוז ענק פארציילן עפעס וואס איז יעצט געווען דא לעבן מיין סטאר. די קאפ האט געפולט איינעם. איך הער הוסטן, הוסטן, כ'האב נישט געוואוסט וואס ס'גייט פאר. בקיצור, עס גייען מיר אהין צוויי חברה, בעיסיקלי די קאפ האט אים געפולט און ער האט געוואלט פטור ווערן פונעם קאפ, ער האט זיך גענומען הוסטן, הוסטן, די קאפ האט אים געזאגט געט די העל אוט אוו היער, טשעק יורסעלף אוט אין די האספיטעל, די פאליס האט אים אפגעלאזט, חברה, מען שטעלט ענק אפ,
נעמטס ענק הוסטן, ס'א נייעס. יעצט, דא האט עטס וואס יענער האט. געזאגט, און דא האט עטץ וואס הרב אברהם האגער ענפערט צוריק.
איך איך געב נישט אזא אדווייס צו מענטשן, מאך דיך קראנק פאר די פאליס, איי דאנט טינק סאו. איך גיי רופן די אמבולאנס און דיי גאנע פוט יו אין קווארענטין, מען גייט דיך אנטוהן אזוי ווי דו ביסט אזוי ווי דו ביסט א אטאם באמבער, און מען גייט דיך אריינשפארן אזוי אין א צימענט ענקלאוזשער פאר דריי וואכן, אקעי? ס'נאט א גוד איידיע. יעצט דא האט עטץ דעם מקובל רבי יעקב עדס. ער איז מסביר אז די קאראונע איז אזוי ווי א צרעת. הערטס אים אויס. כן, שלום הרב. אני שומע שהולך ומחריף הקורונה. כן, כן.
ושמים את כולם בבידוד. איפה כתוב בידוד בתורה? בפרשת תזריע, פרק י ג, פסוק מ ה ומ ו, והצרוע אשר בו הנגע וכו', בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. צרוע זה בגימטריה בדיוק קורונה. צרוע עם הכולל בדיוק קורונה. צרוע זה קורונה.

טז עמוד א'. יעצט ער זאגט אז די גמרא זאגט וועגן וואס קומט צרעת, ער זאגט קאראנע איז א צרעת, באט קאראנע באטרעפט מיטן כולל צרוע, זאגט ער אז דאס קומט אויף זיבן זאכן, אויף גזל, גילוי עריות, גסות הרוח, לשון הרע, צרות עין, און שבועת שוא, און שפיכות דמים. דאס ווערט געברענגט אין די גמרא מסכת ערכין דף טז עמוד א'. ער בעט אז כלל ישראל זאל זיך מחזק זיין. איצט דא האט איר ר' מיילעך טאהשער, די רבי האט דאך איהם געבעטן אז ער זאל זיין רעבע, איך האב אמאל געזאגט, כ'האב קיינמאל נישט געזעהן קיינער וויל נישט זיין רעבע, מען האט קיינמאל נישט אריינגעברענגט א רעבן מיט הענדקאפס צו א טיש, קיינער וויל נישט זיין אבער יעדער איז דא צו קומען, סאו ר' מיילעך דא האט איר, די רבי האט איהם געהייסן ער זאל זיין רעבע. יא יא, האט זיך גוט אונטערגעבעט מיט דעם רעבן, געמאכט פירים פון זיין טאטן, טאטע איז שוין נישט געווען אזוי אינגאנצן ביים דעת די לעצטע יאר צוויי, ס'לעצטע צוויי דריי יאר, עניוועי ס'גוט. שוין, זאגט מיילעך אז דאס האט צו טוהן, רבי ר' מיילעך דער טאהשער זאגט אז דאס האט צו טוהן ווייל מ'געט נישט אפ כבוד פאר א שול, מסתמא ווייל מ'רעדט אין א שול, ער ברענגט פונעם תוס' יום טוב, ר' מיילעך מ'דארף נישט גיין ווייט, מ'זעהט דעם פיקטשער ווי דו זיצט דארטן מיט משה אין די בעקגראונד וואס האט מטמא געווען אזויפיל קינדער אין טאהש, דארף מען נישט גיין צו ווייט פון וואו דאס קומט. איך זאג דיך דאך פון וואו דאס קומט, דאס קומט פון איין זאך ווייל מ'האט מטמא געווען אזויפיל קינדער און קיינער האט גארנישט געזאגט, מ'האט געלייגט די הענט ווי מ'טאר נישט, און יעצט באצאלט עטס א פרייז. ס'איז געשטאנען אין ארץ ישראל'דיגע צייטונגען אז די רבי וואס ער קען א קרענק, הרב המומחה ברפואה, זאגט אז ס'איז נישט קיין בעיה צו געבן א האנט איינער פארן צווייטן. אזוי האט געזאגט דער וויזשניצער רבי פון ירושלים אין לעיקוואוד, און ער וואוינט אין בארא פארק. און זעצט זיך אן ביי זיין נעפיו ביים טיש, ווייל צוויי פערד שלעפן בעסער א וואגן. נאר א דזשאוק, ווייל דער רבי אין בארא פארק איז גאנץ א פיינער, דער לעזער איז א דאבל פערד, א כפל שמונה. עניוועי, ער זאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם צו געבן די הענט, ווייל ער איז דאך באקאנט אין רפואה, ער ארבעט דאך אין א האספיטל. יעצט, אונז ווייס מיר אז ער געבט די הענט פאר נורסעס אויכעט, כ'האב אים שוין געהאט אויפן האטליין אסאך מאל. וועגן דעם איז דאך פאסיג ער זאל זיין וויזשניצער רבי. סרול טאטשט פרויען בהודאה אפי' ביי די בריסטן, און ער געבט די הענט פאר נורסעס. עניוועי, סאו ער זאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם, כאטשיג יעדער האלט ס'איז יא א פראבלעם, ער קריגט זיך מיט די וועלט. כ'האב אויך געוואלט אז סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, מ'דארף זיך אויסלערנען וואס דער פורים דארף אונז ברענגען, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן א קורצן קליפ פון פֿיר מינוט פון ר' גרשון דזשעיקאבסאן פון וויי וויי דזשעיקאבסאן, פון ראביי וויי וויי דזשעיקאבסאן, עטס וועטס הערן זייער שיינע הארציגע ווערטער.

נאבדי נאוס איף דער קאמינג אר דער גאוינג איף דער קווארענטינד איף דער נאט קווארענטינד ווי מייט האוו טו סטעי הער פאר קאפל אוו וויקס פארברענגען יו נעווער נאו וואט העפענס אין די נעקסט פיו אווערס נישט געפערליך וואט דיד רבי לוי יצחק בארדיטשוב סעי בעסער צו זיין אין גיהנם מיט אידן ווי צו זיין אין גן עדן אליין בעטער טו בי אין.

פאפערס און ליגנערס אז יעצט דרייען זיי שוין איבער אז מ'האט נישט געארבעט אויף קדושה נישט אויף צניעות, למשל ס'דא דער. למשל מאטאר פראנק, מאטא פראנק, ער זאגט אז לעזער בערל איז גאר די צדיק הדור, כ'האף אז ר' נחמן האט אויסגעזעהן שענער פון אים, ווייל זינט ר' לייזער איז דא דא נאך איינער ר' לעזער שלוימע'ס תלמיד, ער גראדע זייער א וואוילער יואלי, יואלי רוט, שרייט ער יעצט אז מ'האט נישט געארבעט אויף קדושה נאר מ'האט געארבעט מ'זאל זיצן מיט די ווייבער, ס'איז שקר, ליגנער וואס דו ביסט. וויאזוי האט מען געארבעט מ'זאל זיצן מיט די ווייבער אז די רבי האט פארלאנגט אז די פיר שענסטע שבתים און ימים טובים פונעם יאר זאל מען קומען צום רבי'ן און אמאל האט מען געדארפט פארן מיט אן אייזל און אונטערוועגנס מיט אלעם. בלאפטס נישט ארום, רבי נחמן האט פארלאנגט, אונז קען מען נישט מיטהאלטן מיט די אלע זאכן, היינט איז גענוג אז איינער מאכט נישט עבירות מפ סמים אזוי ווי למשל משכב זכר אדער וואוינען מיט א אישה נידה איז זייער פיין גענוג, דא הערטס אויס וואס ער זאגט הרב יואל רוט. ביים רבין איז געווען א יסוד היסוד אין שלום בית, ביים רבין איז געווען א יסוד היסוד אין שלום בית, דאס וואס דו הערסט אין ברסלב היינט עבודות מיט פרישות מיט אנטלויפן פון דערהיים דאס האט גארנישט מיט ברסלב, דאס איז נעבעך נעבעך נעבעך אנגעטשעפעט א אנשיקעניש אויף ברסלב און אלע דארף מען אונז ליידן.

פארשטייסטו? א מחיה ער פארט ארויס, עס האט גארנישט מיט ברסלב, ער איז באלד ליינען בוקס אויף דעם, עס האט גארנישט מיט ברסלב, קוק אן וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן, ווי קומט געלט צו א מענטש? נאר אז מען איז מכבד די ווייב, דאס איז ברסלב, עיקר עשירות קומט אז מען איז מכבד די ווייב, קוק אין שיחות הר"ן ווי דער רבי האט געווארנט הזהיר והקפיד אויף די אינגעלייט וואס זענען נישט מכבד די ווייבער, דער רבי האט געזאגט מען דארף

שוין, איך וויל גיין דא. וואס הייסט זי לאזט נישט? ווייל דו ביסט יענער יונג א גאנץ יאר. דו פירסט זיך נישט אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין. דו אנטלויפסט ווען דו קענסט נאר פון שטוב, און זי קוקט אן ברסלב ווי א געפערליכע זאך, ווייל וויאזוי דו ביסט אזוי קוקט זי אן ברסלב. איך קען א אינגערמאן אין ברסלב'ע שול.

קען זיין ברסלב, דאס איז ברסלב. צו וויל קומען אויף אומאן, וועט דיך נישט לאזן פארן אויף אומאן. אבער א אינגערמאן וואס פירט זיך אויף אזוי ווי דארף צו זיין א גאנץ יאר, ער העלפט אין שטוב, ער זיצט אין שטוב, ער רעדט מיט די קינדער, ער שמועסט מיט די קינדער, ער פארציילט מעשות פאר די קינדער. ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך, האב ענק געזאגט אז ס'איז דא איינער וואס האט אנגעשוואנגערט זיין שוועסטער נעבעך, א פערצן יעריגע, און געטשעפעט אנדערע. יעצט דא איז דא נאך א מעשה. יעצט אין ארץ ישראל אז מען האט אנגעשוואנגערט א שטיף טאכטער און די מאמע האט געוויסט און מען האט זיי ביידע געגעבן תפיסה אים האט מען געגעבן זיבן און צוואנציג יאר און איר האט מען געגעבן צען איך וויל ענק זאגן בכלל דער דזשאדזש האט געזאגט אז ער קען נישט געבן א שטערקערן עונש ווייל סאיז נישט וואס זאל מען טוהן סאיז דאך דא געזעצן ער זאגט אליין אז סאיז נישט גענוג דער דזשאדזש האט אזוי געזאגט סא איך וויל ענק עפעס זאגן מען דארף וואטשן מען טוט שידוכים היינט דארף מען וויסן פרעגן דעם טאטן זאג מיר דאס איז טאקע דיין טאכטער? האסטו געהאט מיט דיין ווייב צו דאס איז משפה ולחוץ ס'שטייט ביי די מגילה ויספר המן לזרש אשתו את רוב בניו פרעגט די וועלט א קשיא וואס הייסט את רוב בניו וואס האבן נישט געוואוסט זיי האבן דאך געהאט קינדער אינאיינעם פלעגט מען זאגן אין די ליטא מ'פרעגט א קשיא פון איין פלאץ און מ'ענפערט ממקום אחר פון א צווייט פלאץ און די תירוץ איז די קינדער זענען געווען ממקום אחר רבותי עס איז נישט קיין געלעכטער מ'דארף אן פרעגן א איד, אזוי ווי די גמרא זאגט, מכה אביו ואמו מות יומת, פרעגט די גמרא ודילמא לאו אביו נינהו, אפשר איז גארנישט זיין טאטע, ענפערט די גמרא סוקלין ושורפין על החזקה, וויבאלד ער דרייט זיך לעבן אים און לעבט מיט אים איז א סימן ס'איז יא, ברענגט די גמרא א מעשה אז א פרוי האט אויפגעכאוועט א קינד, געווען נעבעך א קינד, זי האט אים געטראפן, זי האט אים אויפגעכאוועט, שפעטער האט זי חתונה געהאט מיט אים, האט מען איר דערהארגעט, ווייל מ'טאר נישט חתונה האבן מיט א זון, האט זי געשריגן ס'איז נישט מיין זון, סוקלין ושורפין על החזקה, פארלאזטס ענק נישט. פרעג דעם טאטן, זאג מיר, דו האסט געמאכט דאס קינד? יו אר שור דעט דיס איז יור טשיילד? און אן פרעג די מאמען, אר יו שור איטס יור טשיילד? ווייל ס'איז מער זיכערער אז ס'איז די מאמע'ס א קינד ווי דעם טאטנ'ס, ווייל דעם טאטן קען מען נישט וויסן, מיט די מאמע קען מען מער ווייניגער וויסן. דער אמת איז, איך וואלט ענק געזאגט אסאך, נאר עטס מיינען אז איך בין משוגע, אבער ס'איז פורים, איך וויל ענק זאגן א גוטן דזשאוק, רבותי, איך האלט מען דארף נעמען א די ען עי, פונקט ווי דער מענטש האט אויפגעשטעלט דא א גאנצע קלאב אן ארגענעזעישאן אז מ'זאל באקוקן ס'זאל נישט זיין. אן. ער האט אויפגעשטעלט א מוסד דור ישרים מען זאל נישט האבן די דיזיזעס, זאלן נישט ביידע מיטברענגען די דיזיזעס, איך האלט מען וואלט שוין געמעגט איינפירן, הערטס וואס איך זאג ענק, לאכטס נישט, איך זעה מען לאכט שוין, לאכטס נישט, אוי מען לאכט, אזש א רבי האט געמאכט קידוש די ערשטע מאל זוסמאן האט אים געהערט ביים טיש, האט די רבי געזאגט ביי קידוש אוי מען לאכט, שרייט זוסמאן רבי ווער לאכט, זאגט די רבי מען לאכט.

אין איבער בקרוב במהרה בימינו עט ער מאכן א מגיפה ביי די אומות העולם אזוי זאגט רש"י ער זאגט נאך ווארט ביי ווארט וואס רש"י זאגט ער לייגט נישט צו און ער געט נישט קיין פירוש ווייזט ער אינעווענדיג די רש"י אבער עטס קענטס עס נישט זעהן ווייל עטס זענטס זיך אודיאו עטס זענטס נישט ווידיאו רבותי נו מישטס אויף די רש"י שעמטס ענק נישט און קוקטס עס נאך עט עטס זעהן מען האלט ממש ביי די שוועל פון משיח אבער כ'וויל ענק זאגן דאס רש"י איז אויפן פסוק

כ'וועל אייך עפעס זאגן, אבער דאונט פיל סאו קאמפארטעבל, יעדער וועט יעצט אהיימגיין, דער אייבערשטער ברענגט שוין משיח, מ'וועט שוין גיין פארקויפן די ריעל עסטעיט מ'וועט פארן אויף ארץ ישראל, דאונט פיל קאמפארטעבל. דער רבי שרייבט אין די הקדמה פון ויואל משה, אז ווען מ'האט געעפנט א מדינה האט מען ארויסגעקאפעט דעם גאנצן ביאת המשיח, דערווייל איז שוין זיבעציג יאר וואס מ'האט עס ארויסגעקאפעט, אונז האמער אזאלעכע חטאים רבותי, מ'האמער אזוי דער'הרג'עט קינדער, מ'האמער ארויסגעווארפן קינדער פון תלמוד תורה'ס און פון חדרים, מ'האמער אזויפיל געטשעפעט מיידלעך, טאטעס האבן אימפרעגנעטעט שטיף טעכטער און אייגענע טעכטער, און ברודערס האבן אנגעשוואנגערט מיידלעך, אייגענע שוועסטערס, ענד נאובאדי סעד עניטינג, דאונט פיל סאו קאמפארטעבל, איי עם נאט סאו קאמפארטעבל. איינער האט געשריבן זייער א גוטן טעקסט און איך וויל אז עטס זאלטס עס הערן, אזוי ווי עס איז זייער שווערע צייטן, מען האט מורא פאר די קאראונע, בעט מען אז די מלמדים זאלן זיך האלטן די הענט ביי זיך און נישט ביי די קינדער, דעדל דו די טריק. און א גוטן און א פרייליכן שבת. א פרייליכן תמד. עס איז שוין שלושים יום קודם החג, האטס א כשר'ן פסח אויך.